אבער דאס איז פרשת שמיני, דאס איז א ענין פון א וואכעדיגע זאך וואס יעדן וואך איז דא שבוע אחר שבוע, און יעדער שבוע האט זיין חלק אין תורה, מה שאין כן וואס מען זאגט דער ענין פון פרשת פרה, דאס איז א ענין א יארעדיגע זאך, דאס איז נישט קיין ענין פון א שבוע'דיגע זאך, א וואכעדיגע זאך וואס גייט שבוע אחר שבוע, נאר עס איז א יארעדיגע זאך וואס אזוי זענען דאך אלע ד' פרשיות.

אין דעם זמן פעם אחת בשנה וואס גייט על כל השנה. אזוי ווי מען זאגט בנוגע דעם ענין פון אחת בשנה פון יום הכיפורים, וואס דאס איז דאך דער ענין פון תשובה, זאגט דאך דער רמב ם אז לעולם דארף זיין תשובה א גאנץ יאר, נאר וואס דען יעמאלטס איז דער זמן יפה יותר ומתקבלת יותר, על דרך זה בנוגע ד' פרשיות בכלל און פרשת פרה. ווייטער קומט דערצו נאך א דריטער ענין אין דעם שבת, וואס דאס איז כ ב אדר. וואס איז דער ענין פון כ ב אדר? וואס מען זאגט דאך ביום השמיני, און ביום השמיני למילואים ברענגט דאך רש י אז דאס איז נאטל עשר עטרות, השנויות בסדר עולם, שטייט אין סדר עולם אז וואס איינע פון די עשר עטרות איז דאס געווען ראשון למעשה בראשית, זונטאג, וויבאלד אז דער שמיני למילואים וואס דאס איז ראש חודש ניסן איז געווען זונטאג, הייסט עס אז כ ג אדר דער יום הראשון למילואים איז דאך געווען זונטאג, וואס דאס איז אזוי ווי די קביעות שנה זו אז דער ראשון למילואים און. איז זונטאג כ ג אדר, און אויכעט ראש חודש ניסן איז אויכעט זונטאג, וואס דא קומט צו א דריטער ענין וואס דאס איז וואס דאס איז דער ערב פון כ ג אדר, כ ג אדר איז התחלת ימי המילואים, דער ראשון למילואים, און שבת איז דאך מיניה מתברכין כולהו יומין, און על אחת כמה וכמה דער ערשטער טאג, דער זונטאג וואס גלייך נאך שבת, איז דא, און דא דאך הימים האלה נזכרים ונעשים, איז אלעמאל אלע יאר ווען עס קומט כ ב אדר, כ ג אדר, איז דאך התחלת ימי המילואים דער שבת שלפניו. בפרט וואס אין דעם יאר איז דאס די זעלביגע קביעות וואס די דריי עניינים, דאס איז דריי עניינים וואס איז פארבונדן מיט שבוע און מיט חודש און מיט שנה. דער ענין פון פרשת שמיני, דאס איז א ענין פון אלץ שבוע, ווי געזאגט פריער, דאס איז א ענין וואס שבוע אחר שבוע, וואס יעדער וואך האט זיך זיין סדרה אין תורה, ווייטער פאראן דער ענין פון. פון אין התחלת ימי המילואים דאס איז אן ענין פון ימי החדש וואס דאס איז כ וואס דאס איז כ ג אדר און היינט איז דער ערב כ ג אדר די התחלת ימי המילואים און ווייטער פאראן דער ענין פון פרשת פרה וואס דאס איז אן ענין פון שנה וואס וויבאלד אז דאס טרעפן זיך אלע דריי זאכן צוזאמען דאך נישט קיין הכרח אז זאל זיך אז זאל זיין די אלע דריי זאכן צוזאמען איז דא קומט צו א פערטער ענין צו צו דא קומט צו נאך א ענין וואס מען זאגט אז דאס גופא איז דאך השגחה פרטית האט דאס א שייכות די אלע דריי זאכן. וואס איז די צד השווה פון די אלע דריי עניינים? דער צד השווה פון די אלע דריי זאכן איז דאס ענין פון שלימות. אז מען זאגט דעם ענין פון מילואים, מילואים בכלל איז דאך דער ענין פון ימי המילואים דער ענין פון שלימות, צו דערצו קומט נאך צו יום השמיני למילואים וואס דאס איז נאך א טיפערע שלימות. דאס הייסט אז נישט קוקנדיג אז אויך שבעת ימי המילואים האט דאך אין זיך אלע זיבן טעג, וואס דאס איז דאך א גאנצער היקף, דאס איז א ענין פון שלימות, און נאכער קומט נאך צו דער שמיני למילואים, וואס רעדט זיך אין חסידות אז דאס איז דער שמיני ששומר את ההיקף. איז דאס נאך א העכערע שלימות, וואס דאס איז דאך בנוגע די סדר שמיני למילואים, וואס ווי דאס קומט ארויס אויך אין מקום, וואו איז דער ענין פון שלימות דאס בית המקדש, און אויכעט משכן, משכן נקרא מקדש, וואס דאס איז דאך דער איזה בית אשר תבנו לי ואיזה מקום מנוחתי, וואס דאס איז דאך ביי יעדער אידן דער ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, וואס דא איז אויך דער ענין פון שלימות פארבונדן מיט ימי המילואים, דער ענין אויף די שלימות פון משכן. איז אין וואס באשטייט דאס די שלימות אז א איד דארף מאכן פון אלע זיינע עניינים פון כל מעשיך און בכל דרכיך זאל זיין דעהו און כל מעשיך לשם שמים ווייטער קומט נאך וואס דאס איז דאך דער ענין פון שבעת ימי המילואים ווייטער קומט נאך צו אין דערויף א העכערער ענין וואס דער העכערער ענין אז עס קומט דער שמיני למילואים, וואס דער שמיני למילואים דאס איז דאך פריער פאראן שבעת ימי מילואים וואס דאס איז געוועזן מצד עבודת האדם, וואס דאס האט זיך אנגעהויבן כ ג אדר, און אזוי א גאנצע וואך נאכער קומט צו דער שמיני למילואים, וואס יעמאלטס איז געוועזן דער תשרה שכינה במעשה ידיכם דער השראת השכינה מלמעלה, וואס וואס הייסט עס אין עבודת האדם פריער פאראן די עניינים וואס דאס קומט מצד עבודתו אז ער מאכט אפ פון אלע זיינע עניינים, כל מעשיך ובכל דרכיך, פארבינדט ער דאס מיט'ן אייבערשטן, מאכט ער דורך דעם ושכנתי בתוכם, נאכער אבער דער עיקר ושכנתי איז דאס דער ענין פון תורה און מצוות, ווייל דורך תורה איז אותי אתם לוקחים. דאס הייסט אז פארטיג איז געווען דער משכן, איז געווען שוין כ ג אדר, נאר די השראת השכינה אט דאס איז געווען ראש חדש ניסן שמיני למילואים. וואס מען זאגט ס'איז פארטיג געווען כ ג אדר אז ס'געווען שוין פארטיג בשלימות, דער אמת איז אז ס'געווען פארטיג נאך פריער, וואס שטייט דאך אין מדרש אז ס'געווען כ ה כסלו איז געווען שוין פארטיג דער משכן, נאר וואס איז די נפקא מינה, דאס וואס מען זאגט אז ס'געווען פארטיג כ ה כסלו איז געווען פארטיג יעדער חלק לעצמו, ס'געווען קרשים געווען באזונדער, און קרשים גופא יעדער קרש באזונדער, אדנים זענען געווען באזונדער, און די אדנים גופא יעדער אדן באזונדער, און אז ס'איז געקומען אבער. דאס איז געווען כ ה כסלו אז ס'איז געקומען אבער כ ג אדר יעמאלט האט מען צוזאמענגעלייגט אלצדינג צוזאמען און אויפגעשטעלט א משכן בשלימות וואס דאס איז די שלימות פון משכן און נאך מערער עס שטייט דאך אז ס'איז לוואו אז ס'איז געווען דער משכן דער משכן האט מיר געזאגט דאס דער רמב ם אז דאס איז דער בית אז מ'דארף מאכן א בית מוכן אויף להקריב בו קרבנות און אויכעט אפשר אז מען זאל קענען עולה לרגל זיין, איז דאס האט זיך אויכעט שוין געווען אין שבעת ימי המילואים, עס איז געווען די קרבנות, און אויכעט דער צווייטער ענין פון עליה לרגל, וואס דער ענין פון עליה לרגל אז אלע וואס אידן קלייבן זיך צוזאמען דארטן, איז דאס אויך געווען אין שבעת ימי המילואים אז אידן האבן זיך צוזאמען געקליבן, וואס דאס איז דאך נאך מער אויפטו ווי דאס איז געווען כ"ה כסלו, כ"ה כסלו איז געווען פארטיג, אבער וואס איז געווען פארטיג איז געווען בעזונדערע זאכן. און כ"ה כסלו איז שוין אויכעט געוועזן, וואס מ'זאגט אז ס'איז אז דאס איז אריין דערמיט וואס המשכן איז שוין איבערגעגעבן געווארן כל הפרטים וכל החלקים דאס שוין ארויס פון דעם רשות פון די מנדבים און אריין אין רשות המשכן און ס'איז אויכעט געווען שינויים אין דער זאך ניט נאר וואס איז געווען א שינוי רשות וואס איז אריין אין רשות פון הקדש פון משכן נאר ס'איז אויכעט געווען א שינוי אין יעדער זאך אזוי ווי ביי קרשים צום ביישפיל פריער איז דאס געוועזן א ענין פון ארזים און דא איז דאס געווארן קרשי המשכן. און ביי די אדנים, פריער איז דאס געוועזן מחצית השקל פון יעדער איד, און נאכער איז דאס געווארן נישט קיין מחצית השקל, און עס איז געוועזן א כיכר כסף פון דעם ציור פון א אדן. על דרך זה בנוגע כל כלי המשכן, כל המשכן וכל כליו, איז טאקע געוועזן א שינוי רשות, און עס איז געוועזן אויכעט א שינוי אין דער זאך אליין, וואס דאס איז געווארן שוין א ציור פון קרשים פון אדנים און אזוי ווייטער, אבער עס איז אלץ געוועזן באזונדערע זאכן. מה שאין כן כ"ה אדר, דא איז געווען די שלימות, אז מען האט צוזאמען געשטעלט אלע זאכן אין משכן בשלימות, און ס'איז געווען אויכעט די להקריב די קרבנות און אויכעט דוגמת עליה לרגל, וואס דאס אלץ זיינען די חיים מצד עבודת האדם. נאכער פראן טוט זיך אויף דער ענין פון שמיני למילואים, וואס דאס איז נאך א העכערע שלימות, וואס דאס איז דער ענין פון דעם ושכנתי בתוכם, וואס דאס קומט מצד מלמעלה. נאכער קומט דער דריטער ענין פון פרשת פרה, וואס איז די שלימות, דאס אלץ וואס מען האט גערעדט, די שלימות פון דעם ענין פון ימי המילואים, און אויכעט די שלימות פון שמיני למילואים, דאס זיך האלטן אין עניני קדושה. ווייטער פראן אבער דער ענין פון פרשת פרה, דער ענין פון פרה אדומה מי יתן טהור מטמא, אז מען נעמט עניינים פון לעומת זה מ'איז דאס אויך מהפך צו קדושה. וואס דאס איז א עילוי נפלא ביותר. ביזקל אז אין לעומת זה גופא, וואס פאר א דרגה רעדט מען פון טומאה, א ענין פון אבי אבות, וואס דאס איז דאך אויכעט ביי משה רבינו, נתכרכמו פניו של משה, און געפרעגט במה תהא טהרתו, און דא איז געווען דער ענין פון פרה אדומה, אז דאס טוט אויף מי יתן טהור מטמא, אויף מהפך זיין אויכעט דעם ענין פון לעומת זה אויך מהפך זיין אין קדושה, וואס דאס איז דער ענין פון תשובה. וואס דאס הייסט אז מאכן פון דעם ענין אויך א דרגת צדיק, וואס דאס איז נישט דער פשט צו זאגן חס ושלום אז מען זאגט וואס מען זאגט אז די בירור אז וואס טוט זיך אויף די מעלה אין בירור פון לעומת זה ווייל לעומת זה האט א העכערן שורש איז נישט דער פשט אז דאס שטייט העכער זאגן אז עשו איז העכער און ווי ס'איז דאך ידוע וואס ס'רעדט זיך אין חסידות אז זאגן אז עשו איז העכער דאס איז ווי ס'איז דא למטה בחיצוניות זאגט מען אז עשו איז העכער אז מען רעדט אבער אין א העכערע דרגה זאגט מען אז יעקב ועשו איז בשווה. און אז מ'רעדט אין נאך א העכערע דרגה זאגט מען דארטן איז נאר יעקב, ישראל ומלכא בלחודוהי. און וואס דאס איז דאך די פשט וואס מען זאגט אז נולד עשו ראשון דאס איז בחיצוניות, העכער זאגט מען. ווי ס'רעדט זיך ארום אין חסידות אז ס'איז פארהאן דער ענין פון אין נקודים, איז דארטן ביידע בשווה, ווייטער פארהאן דער ענין פון ברודים, דארטן און ווייטער פארהאן. גאר אין שורש דארטן איז ישראל ומלכא בלחודוהי, דארטן איז נאר דער ענין פון תיקון, דארטן דער שורש יעקב. נאר וואס דען דאס וואס מ'זאגט אז עס קומט צו דורך בירור פון לעומת זה, איז דער פירוש איז אז דאס איז ניט א ענין וואס מ'זאגט מ'מאכט אויף פון לעומת זה, דאס דאס איז דער ענין אז פון דער ענין פון תשובה און אויכעט אויף מאכן דערפון אויכעט קדושה מאכן דערפון צדיק. וואס ידוע דאך דער ביאור וואס שטייט אויף איני יודע באיזה מהם חפץ אי חפץ מעשיהם של צדיקים אדער להיפך, און מאכט מען דאך א שטורעם היתכן ווי איז שייך עס צו זאגן מעשיהם של צדיקים אדער להיפך מ'איז דאס מבאר אז דער פירוש איז אז דאס מיינט איני יודע באיזה מהם חפץ צי מעשיהם של צדיקים אדער מעשיהם של בעלי תשובה. און וואס פירט אויס דער מדרש אז הוי אז אין וואס ער חפץ מעשיהן של צדיקים איז מען מבאר אין חסידות וואס עפעס חפץ מעשיהן של צדיקים איז מען מבאר ווייל עס מעשה הצדיקים דאס איז עבודת הצדיקים דאס איז תמידים כסדרם איז דאך הא גופא צריך ביאור וואס פארוואס איז טאקע עבודת הצדיקים תמידים כסדרם אויב ס'איז דא א מעלה אין דעם ענין פון תשובה איז וואס עפעס זאגט מען אז איז חפץ מעשיהן של צדיקים נאר דער ביאור איז ווי גערעדט פריער אז אין שורש דארטן איז דער ענין פון צדיק, דער אייבערשטער איז בעצ דער אייבערשטער בעצם איז טוב, צדיק, צדיקו של עולם, עס איז מער ניט, און און ווארום שורש איז ישראל ומלכא בלחודוהי, דער ענין פון צדיק, עס איז מער ניט, ווי ס'רעדט זיך אין סמך ו', אז דער משל אז דער מלך האט געוואלט ארויסרופן די מעלות פון דעם בן מלך, די מעלות פון בן יחיד זאל ארויסקומען בגילוי, איז אויף דערויף דארף מען אוועקשיקן למרחקים. און ס'איז פאראן דער ענין וואס מען האט באשאפן א ענין פון לעומת זה, בכדי אויף ארויסרופן אין פועל דעם ענין פון ובחרת בחיים, איז וואס איז דא אלצדינג די כוונה, אז ניט א ענין וואס מען זאגט דאס אליין, דאס איז דאך אלצדינג דער פשט אז דורך דעם קומט צו א עילוי אין דעם ענין פון צדיק. ס'איז דער שורש איז דער ענין פון צדיק, וואס דער אייבערשטער איז צדיקו של עולם, וואס דער אייבערשטער איז עצם הטוב, איז דער אייבערשטער בעצם איז טוב. און דארטן איז אידן ישראל ומלכא בלחודוהי, נאר מען דארף האבן דא אויכעט אז אין דרגה פון צדיק זאל צוקומען אויך די מעלה פון תשובה דורך בירור פון לעומת זה, וואס דאס איז דער ענין וואס מען זאגט לאתבא צדיקייא בתיובתא, איז דער דיוק לשון חזל מען זאגט נישט להפוך צדיק צו בעל תשובה. וואס לכאורה א בעל תשובה איז העכער פון צדיק, איז וואס זאגט מען דעם לשון לאתבא צדיקייא בתיובתא, דער לשון לאתבא צדיקייא בתיובתא ווייזט אז ער איז א צדיק און ער בלייבט א צדיק, נאר מען זאגט אז אין אים קומט צו דער ענין פון תיובתא די מעלה פון תשובה, לכאורה האט מען געדארפט זאגן אנדערש, מהפך זיין פון א צדיק אויף א בעל תשובה, על דרך ווי דער לשון לאהפכא חשוכא לנהורא. וויבאלד אז במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד, קען מען זאגן אז דאס איז דער לשון לאהפכא חשוכא לנהורא, ס'איז לכאורה די דרגה פון א צדיק לגבי דרגה פון א בעל תשובה, דאס איז א ענין פון חשך לגבי אור, וויבאלד אז דאס איז דאך אסאך א העכערע דרגה בעל תשובה קען מען אויך רופן צדיק מיטן נאמען חשך, דארף מען זאגן לאהפכא חשוכא לנהורא, זאגט מען נישט לאהפכא חשוכא לנהורא להפ להפוך צדיק לבעל תשובה, נאר מען זאגט לאתבא צדיקייא בתיובתא, דאס איז א ענין פון צדיק. וואס דאס איז מושרש אין דעם ישראל ומלכא בלחודוהי, מען זאגט נאר אז זאל צוקומען די מעלה פון תשובה אין וועמען אין צדיק וואס דאס איז מגלה פארקערט דעם עומק פון ישראל ומלכא בלחודוהי וואס דער אייבערשטער איז צדיקו של עולם. און אויף צוקומען צו דעם ענין אז מען זאגט מי יתן טהור מטמא אט דעם יתרון האור טאקע אין צדיק וואס ווערט אבער דורך דעם ענין פון בירור החשך והסכלות איז דאס איז א דרגה וואס אפילו משה האט עס אויך נישט משיג געווען. זעט אים אין גאר א נידעריגע דרגה פון טומאה אין אבי אבות וואס דערפאר נתכרכמו פניו. און דער אייבערשטער האט אים געזאגט לך אני מגלה טעם פרה ביי שלמה המלך האט ער בכלל נישט משיג געווען, נאר אפילו ביי משה רבינו איז א וויילע פריער איידער מען האט אים מגלה געווען טעם פרה האט עס משה אויך נישט משיג געווען, וואס משה איז דער ענין פון תורה, דאס הייסט דאס איז דער ענין פון אור. נאר וואדען מצד דעם ענין פון אור ווי ס'איז געווען ביי משה רבינו פריער איז אדרבה וואס איז געווען דער ענין פון אור אז אור וועט אויפמאכן אז זאל ווערן אויס מציאות פון חשך עס זאל נישט זיין קיין מציאות פון טומאה זאגן אבער דעם ענין פון מי יתן טהור מטמא אויף מהפך זיין לעומת זה גופא דאס מהפך זיין אויף קדושה דאס האט משה נישט משיג געווען וואס דאס איז מצד די דרגה פון תורה מצד עצמו ווי ס'איז געווען יעמאלט ביי משה רבינו וואס משה רבינו איז געווען תכלית השלימות פון תורה. וואס תורה איז ארוכה מארץ מדה, און ער האט עס אלצדינג משיג געווען, עס האט אים געפעלט מער ניט ווי איין ענין, דער ענין פון לך אני מגלה טעם פרה, אבער אזוי האט ער אלצדינג משיג געווען, איז משה ווי ער איז געשטאנען אין דער דרגה, איז אפילו ער האט אבער האט אויף זי האט ער משיג געווען, אלצדינג אז דער אור פון תורה מאכט אויס מציאות פון לעומת זה, אויס מציאות פון חשך, אבער נישט אט א דער ענין פון מי יתן טהור מטמא אויף מהפך זיין דאס גופא אויף קדושה, דאס איז אים נתגלה געווארן שפעטער.

און בשעת ער האלט שוין ביי א דרגה פון שבעת ימי המילואים וואס איז דאך לכאורה שוין תכלית השלימות, זאגט מען ס'איז נישט מספיק, עס דארף נאך זיין שמיני למילואים, וואס א איד קען דאך מאכן א חשבון וואס לפי ערך מעמדו ומצבו, וואס ער ווייסט ווי ער איז געוועזן פריער, נעכטן ווי ער איז געוועזן, ווי ער איז אינגאנצן געוועזן ווייט, איז במילא בשעת ער איז שוין צוגעקומען צו א דרגה, איז דאך שוין איז דאס שוין אליין מספיק. זאגט מען ניין, וויבאלד אז ער איז שלוחו פון אייבערשטן, ושלוחו של אדם כמותו, ווי דער אלטער רבי לייגט נאך צו שלוחו של אדם כמותו ממש, וויבאלד ער איז א שליח פון שלימות האמיתי, און ער איז שלוחו של שלימות האמיתי, ווי דער אלטער רבי זאגט אז דאס איז שלוחו כמותו ממש, פאדערט זיך פון אים אויכעט שלימות האמיתי. און ס'איז נישט נוגע דער מצב ווי ער איז געוועזן נעכטן און היינט קען ער זיך נישט באנוגענען מיט א קליינע דרגה אדער ער וועט אפילו זאגן אז אמת טאקע מ'דארף עולה זיין אין א העכערע דרגה איז וואס איז אבער די די איילעניש אז מ'דארף גיין מיט א סדר מן הקל אל הכבד זאגט מען נישט אזוי בשעת עס רעדט זיך וועגן עניינים וואס מ'זאל רעדן אז ער זאל גיין לעילא מדרגה שלו העכער גיין צו אזא מין ענין צו וואס ער האט נישט שייכות ניט, איז ידוע וואס שטייט אין די שיחות און מיט דעם גאנצן שטורעם אז דאס איז היפך ענין פון פנימיות. א איד דארף טון צו וואס ער האט א שייכות, און נישט קריכן אין עניינים וואס איז העכער פון זיין דרגה. בשעת מען רעדט אבער א ענין וואס ער האט יא א שייכות דערצו, וואס יעדער איד האט א שייכות צו תכלית שלימות אמיתית ווייל שלוחו של אדם כמותו ממש, נאר וואס דען אין דערויף זאגט מען אז צו מען זאל גיין מן הקל אל הכבד, אדער מען זאל גיין אויכעט בדרך דילוג, זאגט מען אז מען קען זיך נישט מסתפק זיין. מיט גיין מן הקל אל הכבד, נאר דארף גיין אויכעט בדרך דילוג, דארף גלייך אריינשפרינגען אין תכלית שלימות אמיתית. און דאס רעדט זיך אט א די הוראה נישט נאר וועגן עניינים של תורה ומצוות, אז אין דערויף דארף מען מאנען תכלית שלימות אמיתית, נאר אויכעט אין די עניינים אז אין דערויף קען מען זיך נישט מסתפק זיין מיט שבעת ימי המילואים נאר מען דארף האבן אויכעט יום השמיני למילואים, איז דאס נישט נאר אין תורה ומצוות נאר אויכעט אין ענינים פון כל מעשיך בכל דרכיך וואס ווי גערעדט פריער אז דער ענין פון פרשת שמיני דארף דאך דער ענין פון שנה איך מיין דארף דער ענין פון שבוע דאך דער פרשת שמיני די וואכעדיגע זאכן וואס די וואכעדיגע זאכן האבן איז יעדער וואך האט זיין חלק אין תורה איז אויך אין די וואכעדיגע זאכן דא פאדערט זיך די שמיני למילואים פון תכלית השלימות, וואס דאס אלץ זיינען די שלימות אין קדושה, און נאכהער זאגט מען אז ס'איז דא נאך דער דריטער ענין, עס פאדערט זיך אויך די שלימות פון פרה אדומה מי יתן טהור מטמא וואס דאס איז דער בירור פון לעומת זה, וואס הייסט עס אין עבודת האדם בכל לבבך בשני יצריך, אז ער דארף מהפך זיין דעם צווייטן יצר אויכעט צו קדושה, וואס דאס איז בנוגע לעצמו, און די זעלבע זאך על דרך זה בנוגע לזולתו. אז בשעת ער טרעפט א אידן וואס ער קוקט אויס איז ביי אים א ענין על דרך ווי דער ענין פון טומאת מת, און ער זעט נישט לכאורה קיין ענין אין אים, קיין מעלה אין אים, און ער זעט מ'זאגט אז איז עס פארבונדן פרה אדומה מיט מחוץ לשלש מחנות, ניט נאר חוץ למחנה שכינה און ניט נאר חוץ למחנה לוויה נאר חוץ פון אלע דריי מחנות.

איז אמת טאקע אז דאס האט אויכעט געפועלט, סתם איז אויכעט א ירידה אין די מצב פון אידן, אין וואס באשטייט די ירידה ווי מען זעהט דאך אז עמלק האט זיך געקענט טשעפען מיט זיי דווקא ווען ער איז מחוץ לענן אבער אף על פי כן די ירידה אליין געווען בשלימות ואדרבה און דורך דעם איז צוגעקומען א מעלה אז דווקא בשעת ער איז מחוץ לענן האט מען געקענט קויפן פון תגרי אומות העולם מה שאין כן בשעת ער איז געוועזן מבפנים.

אז בכדי עס זאל זיין ביי אים זיין שלימות אין דעם ענין פון אין די עבודה פון קדושה גופא אין זיין אייגענע עבודה דעם ענין פון שבעת ימי המילואים דעם ענין פון שמיני למילואים די שלימות אין זיין עבודה איז דורך וואס איז דאס דאס פארבונדן מיט דעם ענין פון פרשת פרה דורך דעם וואס ער פועלט אויף א צווייטן איד

ובפרט אז דאס פארבונדן וואס דא קומט עס אויס דער פערטער ענין, אז דאס אלס די אלע דריי זאכען זענען אין שנת הקהל וואס דאס איז דאך אנשים נשים וטף, און מיינט מען דאס יעדער איד און אפגעבן זיך מיט יעדער אידן, און דאס מיינט מיט יעדער אידן אויכעט וואס ער זאל טון אט די עבודות. און דאס וועט ברענגען דעם ענין פון קירוב הגאולה, וואס יעמאלטס וועט דאך אויכעט זיין די אלע זאכען, וואס וועט זיין דער ענין פון ימי המילואים, דעם ענין פון משכן, וואס וועט זיין אויכעט ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ. וועט זיין אויכעט דער אתהפכא לקדושה, און דאס אלץ וויבאלד דאס ווערט זיך פארבונדן מיט דעם ענין פון פרה אדומה, דער ענין פון די תנועה פון תשובה, וואס תשובה איז דאך אן ענין פון בדרך דילוג, וועט עס זיין אין אופן פון מיד, וואס מען וויל דאך אז זאל זיין מיד, און מען טייטשט אפ אט אט וואס מיינט מיד, מיד ממש. דאס איז געווען פון די ערשטע שיחה. דערנאך אין די צווייטע שיחה האט דער רבי זייער שארף גערעדט, ער האט אנגעמאכט דאס למרבית התמיהה למרבית הפליאה און למרבית הצער, וואס ס'איז דא עניינים וואס ער האט שוין גערעדט כמה פעמים, און מען מיינט אלעמאל אז דעם יאר וואס ער רעדט עס נישט מיינט מען אז וויבאלד דעם יאר האט מען נישט גערעדט איז צו דעם יאר האט עס קיין שייכות נישט. אף על פי אז דאס איז עניינים וואס מ'האט שוין גערעדט כמה פעמים, ס'איז עניינים וואס דאס שטייט אין שלחן ערוך, און ס'איז עניינים אויכעט וואס האבן איינגעפירט רבותינו נשיאינו, און ס'איז עניינים וואס אויכעט דער רבי האט גערעדט שוין און כמה פעמים מער ווי תלתא זימני און וואס הוי חזקה און ס'איז שוין אויכעט אפגעדרוקט וואס וואס מ'איז מדגיש אלעמאל אז עניינים וואס בדפוס איז לדורות, און דאס איז טאקע סיי בנוגע די ענין פון מגבית פורים, און סיי בנוגע דעם ענין פון מעות חיטין. וואס דער ענין פון מעות חיטין, ווי ס'שטייט אין שלחן ערוך אז עס איז דאך שלושים יום קודם הפסח התחלת השלושים יום מתחילין בפורים. און אויך בנוגע דעם ענין פון מגבית פורים, וואס דאס איז דאך אז מ'דארף דאך געבן אויכעט צו מגבית פורים, און פון מ'דארף דאך געבן אויכעט א נתינה גדולה, אז וויבאלד אז בפורים שטייט אז כל הפושט יד נותנים לו, איז במילא דער גבאי צדקה דארף דאך אויכעט האבן א ריבוי. וואס דאס איז דאך פשוט מצד הדין, און ווייטער פראן וואס רבותינו האבן דאס איינגעפירט, און ווייטער ביז אז מ'האט עס געגעבן א נאמען קופת רבינו פון רבינ'ס מוסדות, וואס דאס אלץ איז דער יוקר הדברים, און אויך האט מען שוין גערעדט כמה פעמים וועגן דערויף. האט דאך געדארפט זיין אז ביום הפורים, אף על פי ס'איז געווען ביום השישי, מ'האט אבער מ'האט דאך געקענט נאך אלץ אויספועל'ן אז מ'זאל אריין טראגן אלץ אין מגבית פורים, און לפועל איז נאך איז דאך דא א טייל פון אזענע וואס האבן דאס נאך נישט געטאן אף על פי אז ס'איז שוין דורך געגאנגען א וואך צייט. און דערויף האט זיך גערעדט זייער סיי וועגן דערויף און סיי וועגן מגבית פורים און סיי וועגן מעות חיטים. און מען האט אויסגעפירט אז זאל זיין משיח נאו און במילא וועט מען פארשפארן צו רעדן וועגן די אלע סארט עניינים. דערנאך איז געוועזן א מאמר ב א מאמר בסגנון של שיחה. חזר'ן בקיצור ער גייט ויקחו אליך פרה אדומה תמימה זאגט ער אין מדרש אויפן פסוק ביום השני הקריב נתנאל בן צוער נשיא יששכר שטייט דארטן וואס דער קשר וואס מברענגט דארטן ויקחו אליך פרה אדומה איז וואס דער קשר מיט הקריב נתנאל בן צוער איז ער מבאר אין מדרש ביי יששכר שטייט צוויי מאל הקריב, נישט ווי ביי אלע נשיאים איינמאל הקריב דארט שטייט א צווייטע מאל הקריב, דער הקריב איז דארט פון חסר י', איז דאס אין חסר י' איז דאס פיר אותיות, און די פיר אותיות דאס איז מרמז אויף דעם ענין פון פרה אדומה וואס דארט שוין פראן די פיר זאכן אדומה און תמימה און אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול. מען מדייק אין די מאמרים וואס איז דער קשר פון דעם ענין פון פרה אדומה מיט דעם ענין פון נשיא יששכר. און אויכעט וואס ער זאגט אין מדרש אז אדומה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה די פיר זאכן דאס פארבונדן מיט די ד' גליות איז נישט פארשטאנדיג פרה אדומה איז די זאכן וואס נעשית דווקא במשכן ומקדש איז ווי פארבינדן דאס מיט גלות וואס גלות פארקערט דהיינו וואס גלינו מארצנו חרב בית מקדשנו.

וואס יש לומר אז אזוי דערפון איז אויכעט א הוראה לאידך גיסא, כשם ווי מ'פארבינדט דאך פרה אדומה מיט דעם ענין פון גלות איז דערפון אויכעט מוכח אז אפילו בזמן הגלות איז האט מען אויכעט אט דעם כח, פונקט וויבאלד די פרה אדומה האט מען דאך געמאכט מחוץ לג' מחנות, איז דערפון איז א ראיה אז ס'דא דער כח אפילו בזמן הגלות, אויך האבן דעם ענין פון עבודת הקרבנות, און ניט מער אויף סתם קרבנות, נאר ביז אפילו דעם דרגה פון פרה אדומה וואס דאס איז ענין פון נעלה ביותר. וואס דא זאגט מען אז וואס עס מיינט בזמן הגלות, זאגט מען עס אז דאס איז אין אלע דרגות, נישט נאר אט דער ענין ווי מ'זאגט ווי דאס איז געווען בתחילה, אין דעם זמן פון ותשח, ווי ס'איז נאך געווען ביז מען האט צו מאכן זיין מראי, נאר מען האט אפילו אין שפעטערדיגע דרגות ביז און מיט די ענינים פון וואס ווייטער ווערט דער חושך הגלות גרעסער, עשר גליות גלתה שכינה און וואס איז פראן אויך אט דער לשון וואס דער רבי האט געזאגט, דער רבי דער רבי נשיא דורנו האט געזאגט בנוגע ליבאוויטש אויך דעם זעלבן לשון עשר גליות גלתה ליבאוויטש וואס וואס דער פירוש ליבאוויטש?

אידן ברענגט מען אראפ אט איז מ'איז מפיץ דעם ענין פון פנימיות התורה ווי דאס איז אין א אופן פון חבד וואס יעמאלט איז דאס ענין פון יחוד נפלא שאין יחוד כמוהו אז דער משכל אז דער שכל משכיל און מושכל ווערן א דבר אחד ברענגט מען דאס אפילו אין דעם חוצה און וואס ברענגט מען אין דעם חוצה די מעיינות עצמם די מעיינות אליין וואס דאס איז דער ענין וואס מ'זאגט ווען מ'איז מזה די מים חיים פון פרה אדומה אויך אט חוצה לשלש מחנות.

געהאט. ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים, איז מצד דערויף אז אפילו ונהר יוצא מעדן ווי ער געפינט זיך נאך אין די דרגה אין קדושה אין גן עדן איז דארט שוין אן ענין פון יפרד, אז דארט אין דאס וואס אין דאס שוין אויך אן ענין של פירוד, ס'הייסט ווי מ'רעדט אין ביי ר דאס איז א דרגה פון ביטול היש, און נישט קיין ביטול במציאות, קיין פי אין פרדס, און מצד דערויף קען דאס ווערן אז שפעטער ווערט אינגאנצן א דרגה של גלות, ווערט דער ענין פון יחרב ויבש.

אויך בדוגמת זה געווען במתן תורה איז דאך געוועזן אויך אראפ פון עליונים ירדו לתחתונים תחתונים יעלו לעליונים האט געדארפט זיין אויך ענין פון סוס אבער אף על פי כן א סוס דאס איז אזא מין זאך וואס ער מוז טאקע דאס צוטופן מהר אבער א סוס לויפט דאך נישט אזוי שנעל דער אדם קען זיצן אויפן סוס און ער קען זיך איינהאלטן אין עס און דאס הייסט אז עס איז נאך אלץ א ענין וואס איז פארבונדן מיט התיישבות, משא"כ א צבי, א צבי לויפט ער זייער שנעל און עס איז נישט שייך אז אן אדם זאל זיצן אויף אים, וואס דאס זעט מען אז ס'דארף זיין גלייך אין תחילתו של שולחן ערוך אז ס'דארף זיין דער ענין פון קל כצבי, אויב ער וועט זיין כסוס וועט ער נישט קענען אנקומען, נאר ער דארף זיין קל כצבי. און דאס זאגט מען וויבאלד אז מ'דארף אנקומען נישט נאר ביים ווי עס איז געווען ביים מתן תורה ביי דעם ענין פון הר סיני דמכיך מכל טוריא ענין פון ביטול נאר מ'דארף אנקומען אויך צו הרי בתר אין וואס קומט מען צו הרי בתר זאגט ער דומה דודי לצבי און ער זאגט לעופר האילים וואס דאס לויפט זייער שנעל דאס איז אן עבודה וואס איז שלא בהתיישבות בדרך דילוג לגמרי און דעם ענין פון בדרך דילוג דאס מאכט אפעט אויך אט אתהפכא אין דעם הרי בתר. ואדרבה דורך דעם קומט מען צו נאך העכער וואס איז געווען בהר סיני, ווי ער זאגט אויך אין מדרש אז בהר סיני האט מען געזאגט איינמאל אנכי און מה שאין כן בהר הכרמל באליהו איז געווען צוויי מאל, צוויי מאל הוי' אלוקים. און דער מסיים על הרי בשמים. וואס הרי בשמים דאס אויך פארבונדן מיט דעם ענין פון פורים מיט די מגילה וואס אויב זאגט זיך אז עס איז דארט שישה חדשים בשמן המור ושישה חדשים בבשמים.

דאס זיך אנצורוען איז דאס אז ס'איז פראן דער ענין וואס מען מהפך פון דם חיה ידועה איז מען דאס מהפך אין קדושה וואס דאס איז דער ענין וואס מען זאגט דעם ענין אויכעט פון פרה אדומה דאס איז דאס דער ענין פון אתהפכא חשוכא לנהורא און דאס זאגט מען דער הרי בתר על הרי בשמים וואס דאס קומט צו א העכערער ענין ווי עבודת הקרבנות בכלל וואס דאס איז בדוגמא דעם ענין פון קטורת וואס ביי קטורת איז דארטן דאך געווען דער מור איז געווען איינער פון די י א סממני הקטורת וואס אזוי קרבנות איז דאך עס אלס אינגע ענין

וואס בנוגע תורה איז דאך אויכעט פארבונדן מיט דעם ענין פון שבת, ווייל שבת איז דאך צווישן דעם ש ס דער ענין די לימוד התורה, דער עמל אין לימוד תורה איז פארבונדן מיט מוצאי שבת, ווארום שבת איז דאך ניתנה תורה, איז שבת אליין געוועזן דער ענין פון קבלת התורה, ווען הייבט זיך אן מיט דער ענין פון הארעווען, פון לערנען אליין דאס מענין במוצאי שבת.

בנוגע דעם ענין פון צפת איז דא פראן וואס שטייט אין ספר טוב הארץ וואס ער ברענגט אז ער ברענגט פון כנפי יונה ברענגט ער און די ווערטער דארטן וואס איז נישט געווארען ברורים וואס ברענגט ער פון כנפי יונה בנוגע אז ס'איז פראן ערים אין ארץ ישראל גופא באזונדער וואס האט א חשיבות מיוחדת בעת בנוגע ירושלים בעת דעם ענין פון טבריה און אויכעט בנוגע צפת בעת צפת האט א מעלה מיוחדת.

איז דארטן צייכנט ער וואס דאס דארף האבן סתם א ביאור אז דארטן צייכנט ער אן אין צו כנפי יונה צום ספר כנפי יונה און ער זאגט אז אין כנפי יונה איז דאס די דברים דארטן נישט ברורים וואס לפלא ערשטנס איז אין ספר כנפי יונה נישטא דער ענין וואס ער ברענגט איז אין כנפי יונה דאס נישטא דאס איז איין זאך א צווייטע זאך איז

ק, אז עס שטייט אין חסד לאברהם קען ער ברענגען גלייך פון חסד לאברהם, וואס דאס איז דאך איינער פון איינער פון די זיינע יסודות. ווייטער האט עס און ס'איז דא נאך זאכן, אנדערע זאכן, פריער און שפעטער, וואס דאס דארטן וואס ער צייכענט נישט קיין מקור, און אין די פיר ערטער וואס ער שרייבט אין הקדמה די יסודות איז דאס נישטא, און דאס שטייט יא אין כנפי יונה, און דאס גאנץ זיכער, זיכער שטייט נישט אין כנפי יונה, דערפאר האט דער רבי געזאגט אז קרוב לומר אז דאס איז א טעות הדפוס, אז דער מעתיק האט מעתיק געווען נישט ריכטיג, ווייל די שורה וואס ער זאגט אז דאס שטייט אין כנפי יונה והדברים אינם ברורים מיינט ער דאס נישט אויף דעם ענין, דעם ענין שטייט אין חסד לאברהם, דאס מיינט אויף אנדערע ענינים וואס אין די פיר יסודות איז דאס נישטא, און דאס איז גענומען פון כנפי יונה והדברים אינם ברורים. על כל פנים, בנוגע לענייננו, איז סי' דאס איז פון ספר טבור הארץ וואס איז גענומען פון כף יין ס' דבר מעין אברהם, אדער האלט פון חסד לאברהם וואס דאס חסד לאברהם שטייט דאך בפירוש אז עס וואס דער חסד לאברהם, זיי האבן אנגעהויבן מפליא זיין אין ספר חסד לאברהם וואס עס ברענגט זיך זייער א סך אין חסידות וואס עס ברענגט זיך אין חסידות, און דער חסד לאברהם איז געוועזן פריער א תלמיד פון רמק. און נאכהער איז ער איבערגעגאנגען צו קבלת אריז ל און געבליבן ביי אים ביידע ענינים סיי פון רמק און סיי פון אריז ל, וואס דאס זיך ביידע זאכן איז דאך אלו ואלו דברי אלקים חיים, און ניט נאר אלו ואלו דברי אלקים חיים נאר נאך העכער, און ווי מען זאגט אז דאס איז דער ענין אז דער רמק האט גערעדט אין תהו און דער אריז ל אין תיקון, דער רבי האט גלייך באווארענט אז דאס מיינט ניט ליקה הטעם, אז דער רמק אין תהו מיינט עס פשוט אין תהו, דאס תהו איז דאך א ענין וואס איז נשבר, און דאס דאך א ענין וואס איז נצחית, נאר דאס מיינט תהו. אז ער האט גערעדט תהו ווי ס'איז אין תיקון, דער רמק און דער אריז ל גערעדט תיקון ווי ס'איז אין תיקון, וואס ביידע עניינים איז דא אין עבודת האדם און אזוי ווי מ'איז מבאר אויך דעם ענין פון נקודות און ספירות און פרצופים, איז דאך פראן אז בכל יום איז פראן דער אופן עבודה פון נקודות און פראן דער אופן עבודה פון ספירות און פרצופים, איז דאס א שטענדיגער ענין סיי פון קבלת רמק סיי פון קבלת אריז ל, וואס דערפאר איז חסידות ברענגט דאך און מ'איז מייסד אויף ביידן.

און אויך דער בית יוסף דעם שלחן ערוך וואו מ'האט איז געדארפט אין צפת און אויך וואו מ'האט געדרוקן דעם שלחן ערוך איז געוועזן אין א שטעטל וואס איז נאענט צו טבריה צו צפת. און בכלל דעם ענין פון גליל וואס מ'האט דאך שוין גערעדט כמה פעמים אז משיח יחזור לגליל און אין טבריה יא. נאכהער דער ביאור אין די רשי. אז פון וואנעט נעמט רש י דעם פירוש פון יין ושכר אז דאס מיינט נישט ביידע זאכן יין ושכר נאר דאס מיינט יין דרך שכרות ווארום פריער שטייט פריער זאגט רש י וואס איז געווען ביי נדב ואביהוא אז זיי זענען אריין שתויי יין נכנסו למקדש און בהמשך צו דעם וואס זיי זענען אריין שתויי יין האט דער אייבערשטער געגעבן דעם ציווי יין ושכר אל תשת וואָס געפֿינט זיך בײַ נדבֿ ואַבֿיהוא? מע זאָגט, אַז זײ האָבן געטרונקען סײַ װײַן און סײַ שכר, אָבער גאַנץ איז דאָס נישט, דאָס האָט זיך גאַנץ קײן אָרט. װאָס װעלן זײ טרינקען אַז מע גײט אַרײַן אין בית־המקדש אי װײַן און אי שכר, גענוג װאָס מ'זאָגט אַז זײ האָבן געטרונקען װײַן, איז במילא איז שפּעטער, אַז שטײט יין ושכר אַל תּשת, קען מען דאָך נישט לערנען, אַז דאָס איז דער ציװוי אױף ביר, אױף שכר, אױף אַנדערע דברים המשכּרים, אַז עס קומט דאָך בהמשך צו נדבֿ ואַבֿיהוא.

ווייל נדב ואביהוא האבן געטרונקען נאר יין, וואס איך זאגן אז זיי האבן געטרונקען אויך שכר, דאס וואס מ'זאגט אז זיי האבן געטרונקען יין, ווי דער רבי זאגט אז אז איז דא דער רמז בזה, אזוי ווי געזאגט פריער אז שמיני למילואים איז געווען ראשון למעשה בראשית, איז געווען זונטאג מוצאי שבת, במילא האבן זיי דאך געטרונקען יין לקידוש, און שפעטער יין להבדלה, און מצד דערויף איז געווען שתויי יין נכנסו למקדש, וואס הייסט?

וואָס זיי וואָס ביי זיי איז געווען אַ ענין למעלה ממדידה והגבלה. וואָס דאָס איז מתאים מיט דעם ביאור וואָס שטייט פון אור החיים הק' וואָס ברענגט זיך אין חסידות אַז וואָס איז געווען ביי נדב ואביהוא דער ענין פון בקרבתם לפני הוי' וימותו איז געווען אַ גרויסע ידידות מיט חשק וכוסף ביז אַ ענין פון כלות הנפש איז דאָס אויך מתאים מיט דעם ענין וואָס איז דאָ למעלה מהגבלה און דאָס האָט איז האט נישט געטויגט פאר דעם ענין פון דער עבודה, ווארום דארטן דארף זיין אז זאל זיין טאקע במדידה והגבלה, נישט קוקנדיג אז ס'איז דער למעלה ממדידה, דאס גופא דארף אראפטראגן מדידה. און ווי מ'זעט וואס איז געווען ביי אהרן להגיד שבחו של אהרן שלא שינה, וואס וואס איז דער שבח וואס אהרן האט געוואוסט אלע כוונות, און ער האט זיך לפועל בשעת ער האט מדליק געווען די נרות האט ער אנגעצינדן אלע נשמות ישראל, און ער האט טאקע געטון די אלע כוונות בפועל, און אף על פי כן די בוימל האט זיך נישט פארגאסן. און די קנויטל געווען אינוויניג און האט געגאסן אקוראט א מאס ווי מ'דארף לא פחות ולא יותר, דאס הייסט דער למעלה ממדידה געווען אין ענין פון מדידה, מה שאין כן ביי דעם ענין פון נדב ואביהוא איז ביי זיי געוועזן דער ביי זיי איז געוועזן דער ענין פון שתויי יין נכנסו אינגאנצן פארקאכט וואס מיט דעם יין וואס איז געווען פארבונדן מיט קידוש והבדלה וואס דאס איז געווען א יין וואס האט געפועלט דעם נכנס יין יצא סוד. וואס איז וואס איז דער ענין פון דעם יצא סוד, דאס הייסט אט דעם ענין אויף דעם דערהער פון אין עוד מלבדו, וואס דאס איז דער סוד הפנימי, האבן זיי איז ביי זיי געווען דער הרגש אז אין עוד מלבדו, במילא בשעת מען זאגט אז ס'דארף זיין מדידות והגבלות צוליב דעם ענין פון דירה בתחתונים, הייבט ער אן טענה'ן וואס פאר א דירה בתחתונים, וואס זאגט איר מיר תחתון שאין תחתון למטה ממנו, ס'איז אז עס איז אין עוד מלבדו.

און וואס ברענגט זיך די ראיה אז מען קען נישט זאגן אז ס'איז אחיזת עיניים, איז קודם כל ברענגט מען ראיות פון כישוף און די ראיה הכי נעלית איז פון דעם ענין פון תורה ומצוות וויבאלד אז מען דארף האבן מצוות און די מצוות זענען פארבונדן מיט א דבר גשמי תפילין בקלף גשמי און ציצית צמר גשמי וואס במילא איז דא א בהמה בגשמיות קען מען דאך נישט זאגן אז עס איז די מציאות מיט וואס מען מאכט די מצוה איז עס א מציאות וואס איז נישט קיין אמיתת המציאות. און וויבאלד אז דער ענין פון די מצוה איז דאך קען מען נישט יוצא זיין מיט כוונות, מיט כוונות אין אלע עולמות, אפילו כוונה אין עולם ה, אין עולם הזה הרוחני, ס'הייסט אין עולם עשי' אין כוונות רוחניות קען מען אויך נישט יוצא זיין, מ'דארף טאקע האבן פשוט דעם קלף גשמי, די מעשה, און אט אט דאס איז דער עיקר וואס פארבינדט מיט'ן אייבערשטן מיט'ן אמיתת המציאות, איז דאך מזה מוכרח אז אט דער קלף, דער גשמי מיט וואס מ'מאכט די מצוה דאס אמיתת המציאות. במילא וואס מאנט זיך פון יעדן? ער דארף זיין במדידה והגבלה ער דארף וויסן אז ס'דא א וועלט און ס'דא א תחתון און ס'דארף זיין אין התיישבות און אטא דארטן אין עוד מלבדו נישט אין עוד מלבדו אז ס'נישטא קיין וועלט ס'דא א וועלט און אין עוד מלבדו וואס מ'דערציילט די מעשה אז ס'געווען אמאל חסידים זענען געווען געגאנגען פון א חסידישן פארברענגען און מ'האט געטראפן א פאליצייסקען וואס יעמאלט אז מ'האט שוין געטראפן א פאליסמאן ווי מ'רופט עס דארטן ס'האט געהייסן א פאליצייסקער פלעגט פאלן א פחד ווארום דער פאליצייסקער האט געקענט טון בפרט ביי זיך אין זיין ארט האט ער געקענט טון כל מה שישר בעיניו וכל מה שעקום בעיניו זיינען געגאנגען חסידים פון א פארברענגען און ער האט אפגעשטעלט געפרעגט ווער גייט עס האט ער אים געענטפערט ביטול אידיאט ביטול גייט. איז דעם טייטש וואס ביטול איז האט ער טאקע נישט געוואוסט אבער דאס האט גע'פועל'ט אויף אים ער האט ווייל מ'האט געזען אין פשטות האט געזען אז די מענטשן זיינען ניט מיושב'דיג ענטפערן ניט צו דער זאך האט ער זיי אפגעלאזט.

אז וואס איז דער יוצא בשלום אז זאל זיין מדידה והגבלה דעם למעלה מהגבלה אראפברענגען אין הגבלה וואס דאס גופא באווארנט וואס דאס גופא באווייזט אז דער נכנס איז דאך אויכעט וואס דארף זיין דער נכנס איז אויכעט בשלום וואס דאס רעדט מען בנוגע יעדער איד דעם ענין פון דעם נכנס יין יצא סוד בשעת אז מען רעדט וועגן אידן וואס לערנען קבלה, חסידות, איז זאגט מען בפשטות וואס איז יצא סוד פנימיות התורה. אז מען רעדט וועגן א פשוט'ן אידן ביי אים איז אויך דא דער ענין פון נכנס יין יצא סוד אין וואס באשטייט דער סוד, אט דאס וואס איז בחיצוניות זעט זיך אן דער גוף. און בפנימיות האט ער די נשמה וואס איז א חלק אלוקה. ווייטער זאגט מען אז מען זאגט אויך להבדיל זאגט מען אז ובנו בחרת אויפן גוף.

דער אפילו די פנימיות פון גוף על אחת כמה וכמה נשמתו דאס איז דאך דער סוד זיינער איז ביי יעדער אידן פאראן דער ענין פון נכנס יין יצא סוד וואס דאס דער גילוי פון פנימיות שלו וואס מצד דערויף איז כל מציאותו איז וואס דער רצון הקדוש ברוך הוא מצד דערויף איז דאס ביי אים ענין פון למעלה מהגבלה און מ'זאגט אז דאס גופא דארף מען דאס אראפטראגן אין כלים אין דעם ענין פון מדיד. נאכער האט דער רבי געזאגט אויכעט בנוגע נכנס יין יצא סוד אז יין גייט אויף פנימיות התורה, האט ער געזאגט אז דאס אלץ אז די עניינים דאס וועט ברענגען צו לעתיד לבוא וואס יעמאלט וועט זיך נתגלה ווערן די פנימיות און דאס. תלוי על ידי מעשינו ועבודתינו איצטער כולל אויכעט דער ענין פון פירוש רשי וואס פירוש לימוד פירוש רשי וואס פירוש רשי איז דאך יינה של תורה איז וועט זיין דער יצא סוד וואס איז דער יצא סוד אז וועט ארויס גיין דער גאנצער סוד נתגלה ווערן אלע עניינים רזין ורזין דרזין אלעדינג וועט שטיין בהתגלות. דאס וועט אלעס ארויסגיין ביז אן אבבה צו זיין בשלום, דער יצא בשלום האט די אלע גילויים פון רזין דרזין, און דאס גופא וועט ארויסקומען אין כלים און התיישבות אין חבד. לכאו' בנוגע דעם ביאור אין זהר, וואס ס'איז דאך די שאלה אז וואס ער רעדט דאך דעם ענין פון ברן יחד כוכבי בוקר וואס דאס גייט אויף תפילה, איז וואס ברענגט ער זכאין אינון ישראל אז יהב לון אורייתא, די ענין פון תורה.

וויבאלד אז ער שטייט ארצה בפרט, נאך ווי דער רבי מדייק, ניט ארץ נאר ארצה, נידעריקער פאר ארץ, ניט שמים נאר שמימה, ס'איז העכער פון שמים, העכער נאך פון שמים ושמי השמים, איז וויבאלד אז דער סולם, און דער אדם העולה בסולם, געפינט זיך אין ארצה, איז ווי איז שייכות אז זיין ראש זאל דערלאנגען דערלאורערן אש דערגרייכן השמים? זאגט מען אויף דערויף אז דאס איז שייכות צו יעדער איד. אז ביי יעדער אידן פועלט האט דאס מין וואס דער פשט ראשו מגיע השמימה דערלאנגט העכער פון גאנץ השתלשלות ביז כלל דאס דאס איז דאך דער ביאור וואס נאר קיין תפילה מאכט אויף א רצון חדש ווי אזוי מאכט אויף תפילה א רצון חדש מוז מען דאך זאגן יהי רצון ווייל דאס דערלאנגט העכער פון אלע דרגות פון רצון וואס דערפאר וויבאלד דאס איז העכער פון אלע דרגות קען דאס פועלן א ענין פון א רצון חדש וואס דאס איז דאך וואס שטייט אז הקדוש ברוך הוא גוזר וצדיק מבטל. אז אפילו בשעת ס'איז דא א גזירה איז צדיק מבטל וואס צדיק גייט אויף יעדער אידן ועמך כולם צדיקים קען ער מבטל זיין די גזירה און פועלן א רצון חדש וואס דאס מיינט מען דאך יעדער אידן אפילו אנשים פשוטים ואדרבה וכידוע דער סיפור פון בעל שם טוב וואס איז געווען די בעל שם טוב און זיינע תלמידים די מעשה יום כיפור וואס איז געווען ווען איינער א איש כפרי גאר א איש פשוט און ער האט אויסגעשריען קוקורעקום ווי א האן, און דאס האט אים מבטל געווען די גזירה. דאס הייסט אז ער האט דערלאנגט כביכול א העכער פון אן ארט וואס די בעל שם פון בעל שם טוב. דאס איז דאך א דבר נפלא אז מען רעדט וועגן די בעל שם טוב, דאס איז געווען די אלע דרגות הכי נעלות אין עולם שנה ונפש. אז מען רעדט אין נפש רעדט מען דאך דאס איז בעל שם טוב, וואס דער בעל שם טוב דאס איז זיין נאמען איז געווען דער נאמען פון כלל ישראל, דאס איז די הכי דרגה הכי נעלית אין נפש, ביים בעל שם גופא זאגט מען דאס איז געווען דער בעל שם וחבריא דער בעל שם ותלמידיו, וואס דאס איז על דרך ווי מען זאגט בנוגע רשבי אז דורך דעם וואס די חבריא האט מעורר געווען געזאגט רשבי זיינע עניינים דאס האט אויפגעהויבן נאך העכער על דרך זה בנוגע די בעל שם וחבריא דער. איז דאס איז בנוגע נפש. ווייטער בנוגע שנה זאגט מען דאס איז געווען אין זמן פון יום כיפור, און אין יום כיפור צו נעילה. ווייטער בנוגע עולם זאגט מען דאס איז געווען אין דעם מקום פון מקדש מעט פון א בית הכנסת און פון וועלכע מקום מקדש מעט פון בעל שם ותלמידיו איז אין איז לאחרי כל ההפלאה. זאגט מען איז געוועזן אט דער איש כפרי וואס ער האט אויסגעשריען קוקערעקע און ער האט דאך מבטל געווען די גזירה דווקא ער וואס וויבאלד אז ער איז געוועזן א איש פשוט האט ער נישט געוואוסט די אלע דרגות ער האט נישט געוואוסט ספירות גילויים רצון רצון פשוט רצון המוחלט בעל הרצון די אלע עניינים האט ער נישט געוואוסט ער האט געוואוסט איין זאך ער האט געוואוסט אז ס'איז דא אמיתית המציאות. און דערמיט האט ער געלעבט, און ער האט זיך מדמה געווען צו א בעל חי, און בשעת ער האט געזען א בעל חי, און ער האט געזען ווי ער מאכט קוקערעקע איז ביי אים געווען בפשטות אז דאס איז א ענין וואס ער איז משבח אמיתית המציאות, און דערמיט האט ער געפירט די מסכת אויף משבח זיין, און אט דאס האט אים נישט מבלבל, עס האט אים נישט, עס האט אים נישט דערגענומען, עס האט אים אויך נישט מבלבל געוועזן די אלע דרגות פון גילויים, און ער מיט זיין קוקערעקע האט ער גענומען עצמות, און דערמיט האט ער געפועלט א רצון חדש. וואס דאס איז דער ענין פון תפילה וואס איז דאך דער ראשו מגיע השמימה. עס איז דאך אבער די שאלה, וויבאלד דאס איז דאך סולם מוצב ארצה ווי געזאגט פריער, ס'איז דאך א נשמה אין א גוף, אז ס'איז א נשמה אין א גוף ווי דערלאנגט ער פארט אהינצו? אויף דעם זאגט מען מוז דאך זיין א נתינת כח מלמעלה, וואס איז די נתינת כח מלמעלה? אז דאס איז נתינת התורה, אז ס'איז פראן דער ענין פון תורה דאס איז המשכה מלמעלה למטה, אז זכאין אינון ישראל דיהב לון אורייתא, וואס דער טייטש אורייתא ווי דער רבי אין סידור עמער האט געטייטשט אור ייתא, איז דאס ברענגט דעם עיר, און פון וואנעט ברענגט עס דעם עיר? פון אייבערשטן אליין, ווארום די צוקאשענס ביי זיי מ'גיט עס אידן וואס זכאין דער אייבערשטער גיט אן אנע חשבון, און וויבאלד אז דער אור ייתא קומט דאך פון עם אליין, דאס אן אור פון וועמען ברענגט ער? פון מאור און נאך העכער פון העכער פון כל התוארים. דאס איז אבער מצד דעם ענין פון תורה. פראנען אבער, לפועל קומט עס שפעטער העכער ווי דאס ווערט דורך תפילה וואס דאס דערלאנגט אין עצמות. דאס הייסט אז אף על פי אז דאס נעמט זיך דאך פון תורה, איז ניט נאר וואס מען זאגט וואס אלע עניינים ווערן נתגלה על ידי התורה, מען זאגט נאכמער אז דאס ווערט נתהווה פון תורה, איז טאקע באורייתא ברא עלמא איז דאס ווערט נתהווה פון תורה, און אף על פי כן, און מצד תורה אליין איז דאס אלץ א ענין פון גילויים, און אחרי פראנען ווערט עס אויפגעטון, די שלימות אין תורה ווערט עס אויפגעטון דורכדעם דורך דעם ענין פון תפילה, וואס דאס איז די העלאה מלמטה, און דער אויסגעשריי קוקערעקע האט דאס דאס דערלאנגט אין עצמות, און דאס ממשיך א רצון חדש, און דאס פועלט א שלימות אין תורה, וואס דאס האט זיך גענומען פון בעל שם טוב. און דאס האט אבער געגעבן א שלימות אין דעם בעל שם טוב, וואס דאס דער ווארט וואס מען זאגט אז דווקא דורך עבודה פון מטה האט דאס ברענגט די שלימות אין תורה, וואס דוד היה מחבר תורה שלמעלה בהקדוש ברוך הוא, עס איז געפעלט א חיבור אין תורה שלמעלה בהקדוש ברוך הוא, דורך וואס? דורך עבודה פון נברא, וואס דאס און חסידות ברענגט דאס, און חסידות זאגט אז דאס איז שייכות צו יעדער אידן, און נישט דער פשט אז עס איז שייכות צו יעדער אידן צו לערנען דאס, נאר עס איז שייכות צו יעדער אידן השם עצמנו אין פועל ממש.

חלקים פון דעם וואס דער אייבערשטער האט געגעבן, מען רעדט נישט פון כי ירחיב, מען רעדט וועגן די ענינים פון ארץ זיין עממין וואס דער אייבערשטער האט געגעבן דאס צו אידן איצטערט שוין, און מען וויל דאס אפגעבן, וואס אלע זענען מודה אז עס איז נישט געווען קיין כחי ועוצם ידי נאר דאס איז געגעבן געווארן מלמעלה ביזקל אז דאס איז אויכעט אן ענין וואס איז פארבונדן מיט פיקוח נפש ומצד וואס איז דאס? וואס מען וויל, מען רעדט וועגן עצמאות, דאס איז דאך גאר קיין עצמאות ניט וואס דער גאנצער ענין איז אמאל איז געוועזן, דער גאנצער ענין וואס מען וויל יוצא זיין פאר א גוי אמאל איז געוועזן, בשעת ס'איז געווען א פאליסמאן א גוי האט מען פאר אים געהאט דרך ארץ, דא איז א איד א פאליסמאן, און אף על פי כן, טאמער וועט מען האבן עפעס פאר דעם א שמייכל פון דעם גוי, און צוליב דעם וואס אפשר וועט מען האבן א שמייכל פון דעם גוי איז רעכט איינשטעלן אין סכנה רחמנא ליצלן דריי מיט א האלב מיליאן אידן. און די אלע תירוצים וואס מען זאגט אז וויבאלד מען דארף לעבן איז עס וואס אידן דארפן לעבן על פי צדק, און וויבאלד מען האט גע'חתמ'עט אין קעמפ דעיוויד איז דאך א חתימה קען מען נישט מאכן אנדערש איז האט עס קיין ארט און די אראבער האבן מפר געוועזן דעם הסכם גלייך גלייך גלייך אין דעם זעלבן טאג, ביזקל אז איצטער וואס אין די ארץ ישראל'דיגע צייטונגען דרוקן דאס ניט אבער אין אנדערע ערטער דרוקן דאס און דאס איז מפורסם און מען ווייס דאס אז אין די שטחים וואס וואס מען האט אפגעגעבן אין די שטחים געפינט זיך פי על או און פי על מען לערנט דארטן זיי אויף רחמנא ליצלן נישט אויף לערנען זיך איצט אויף מחבל זיין. און די שטחים גופא האט מען גענומען דעם אויל, מען האט גענומען דעם נשק, און מען האט אפגעגעבן דעם נשק צו דעם שונא, און אויף וואס? נישט אויף הגנה נאר אויף התקפה, און אויך אויף דעם שטח נוצט טרויסס גופא האט אויף דעם יון האפן, וואס מלכתחילה האט טאקע מצרים געזאגט אז מען וועט נישט האבן סתם מיט פי על או, לענד וועט זיין לחץ, און אויסער איז א מפריינד דער ענין וואס זקני מואב וזקני מדין, בשעת ס'קומט צו אידן קומען זיי זיך צוזאמען. און אויך האט גערעדט בנוגע דעם ענין פון גיור כהלכה, אז ס'איז געווען די ועידה וואס מ'האט אפגעשטימט אויף צו אויף צו אראפנעמען דאס, און וואס מ'זאגט נאך אז דאס איז א ענין פון פון ליבעראליזם האט געוואונען, דאס איז ליבעראליזם אז מ'זאגט צדק, וואס פאר א צדק ווי איז דאס, דאס הייסט א א אויסער דעם ענין פון הלכה, דאס איז דאך פשוט א ענין וואס מ'נארט אויס וואס מען נארט אויס מענטשן און מען זאגט זאגט אז זיי זענען אידן פשוט זענען גוים און ס'איז געווען שוין א מעשה וואס איז געקומען דא אין אמעריקע און מ'האט א מיידל זי האט געמיינט אז זי איז א אידישע און צום סוף איז זי דערגאנגען אז מ'האט איר אויסגענארט און זי איז גאר א גוי און זי איז געבליבן אומגליקליך די גאנצע צייט וואס מ'האט איר אויסגענארט. און וואס הייסט זאגן אז דאס איז צדק? מען רעדט שוין נישט וועגן הלכה, מען רעדט שוין נישט וועגן תורה, די זאכן מקולקלים שבאומות, איז נישט געווען אזא מין זאך וואס מען זאגן אז אז דאס איז ליבעראל. און פארוואס טוט מען דאס סיי בנוגע דעם ענין און סיי בנוגע דעם צווייטן ענין? ס'איז נישטא ערגעץ, אז דער חשך כפול ומכופל פון גלות וואס אין חוץ לארץ קומט כלל נישט צו דעם חשך וואס איז פון דער ועידה. וואס האט אפגעשטימט רובם בנוגע בנוגע שלא כהלכה גיור, און צו דער ועידה צו די וואס האבן צוגעלאזן בנוגע צו אפגעבן שטחים בנוגע צו אפגעבן דעם אויל דעם נפט. וואס מצד וואס טוט מען דאס? אז מ'מאכט א טומל הייבט מען אן זאגן תירוצים הייבט אן זאגן תירוצים אז אויב ניט וועט מען אים נישט אויסקלייבן אין כנסת. אך און וויי אז דורך וואס וועט מען אים קלייבן אין כנסת דורך עניינים של שקר. און דורך עניינים פון אריינשטעלן אידן אין סכנה. און ויהי רצון אז עס וועט זיין אזוי ווי ביז איצטער, וואס די גויים זאלן נישט וועלן נעמען, און אויך אז בנוגע דעם ענין פון גיור כהלכה, דערמיט האט דער רבי געענדיגט זיין פארברענגען. נאכהער האט ער פאר פאר צום סוף פארברענגען זיי געגעבן די מזונות מיט משקה פאר די מלווה מלכה.